שפעטער שטייט זכור את אשר עשה לך עמלק. רש"י מסביר וואס איז די סמיכות פון עמלק צו משקר זיין אין די משקולות, וואס איז די קשר, זאגט רש"י אם שיקרת במידות ובמשקולות, אויב דו זאגסט ליגנט, מאכסט ליגנט אין מידות און משקולות, הוי דואג מגירוי אויב, קומט עמלק פון דעם, הוי דואג מגירוי אויב. איז דער נצי"ב זאגט אויפן פלאץ ער פארשטייט ער פארשטייט נישט וואסערע א קשר האט משקולות מיט עמלק וואסערע א קשר האבן די צוויי זאכן משקולות מיט עמלק און בכלל די גמרא זאגט אויף די משקולות ווען ווען מען מאכט שקר מיט די משקולות זאגט די גמרא קשה עונשן של מידות יותר מעונשן של עריות צו מאכן שקר אין די משקולות איז נאך ערגער פון עונשן של עריות ערגער פון עונשן של עריות איז דאס? משקר מיט די משקולות וואס איז פשט?

מען ווייסט דאך אז אז אז אז אלץ איז פון בורא עולם אז דו וועסט דא פארדינען וועסט עס עס עס מוזן דערלייגן ערגעץ אנדערש אפילו וועסט יעצט פארדינען פון דעם שקר במידות ומשקולות וועסט באלד האבן שאדן אין ערגעץ ווייל א זאך וואס איז נישט קצוב בראש השנה וועט נישט קענען בלייבן ביי דיר זאגט ער די כפירה אין אמונה דאס איז ערגער פון עונשן של עריות די כפירה אין אמונה איז ערגער מעונשן של עריות. זאגט ער, און וואס איז די קשר פון דעם מיט זכור את אשר עשה לך עמלק? ווייל דער עמלק איז דאך אויך דאס געווען. עמלק איז געקומען, שטייט אין פסוק אין פרשת בשלח אז מען האט געזאגט היש השם בקרבנו אם אין, אויף דעם שטייט ויבא עמלק. איז די טייטש אז דער חיסרון אמונה אין השגחה פרטית, אז ער איז זן און מפרנס בהשגחה פרטית פאר יעדן איינעם, און אז ער מאכט דאס אלץ, דאס איז ערגער מעונשן של עריות. און אויף דעם אין אזא סארט השתדלות אז דו מאכסט אזא אזא שקר'דיגע השתדלות במידות און משקולות דאס איז קען דאס קען נאר מזיק זיין דאס קען נאר מזיק זיין ווי רשי זאגט אויפן פלאץ לא יהיה לך בכיסך אייף לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה זאגט רשי לא יהיה לך אם עשית כן לא יהיה לך כלום וועסט גארנישט האבן וועסט בלייבן אן גארנישט און פארקערט אז מען פאלגט וואס די בורא עולם זאגט איז די כלל אין אדם שומע לי ומפסיד, קיינער האט נאך נישט דערלייגט פון פאלגן דעם אייבערשטן, דעם דערלייגט קיינער נישט. האט ער דערציילט עפעס א אינגערמאן א חשובע אינגערמאן א אלמן א תלמיד חכם, זיין רעבעצן איז אריבער געגאנגען אויף טעראפיסטן ביז זי איז אוועק, און עס איז געבליבן חובות פון דעם, שוין, דער, דער אלמן, דער אינגערמאן, איז געגאנגען פרייטאג צו נאכטס, איז געגאנגען צום כותל מערבי, און, געגאנגען דארטן דאווענען קבלת שבת, און אויפן וועג האט ער זיך געכאפט, ער טאפט, ער האט אין קעשענע א קאנווערט וואס איינער האט אים געגעבן צוויי טויזנט דאלער. צוויי טויזנט, און ער האט עס געדארפט זייער וויכטיג, ווייל ער איז געבליבן מיט חובות, האט ער עס געדארפט זייער וויכטיג, האט ער אים עס געגעבן אלס נדבה, עס איז געדארפט זייער וויכטיג, און ער איז געווען אויפן וועג צום כותל, און ער האט געטראכט צו זיך, וואס טוט מען דא? אז איך גיי אהיים, וועל איך אנקומען אין שטוב נאך די שקיעה? איך וועל נישט קענען אספייען אוועקצולייגן די געלט פארן שקיעה. גיין אריינקלאפן אין אלט שטאט, אריינקלאפן צו איינעם אין די טירן, און עס איבערלאזן דארטן דעם קאנווערט אין אלט שטאט ביי איינעם, ווער מאן יימר ווער זאגט ער וועט עס צוריק געבן מוצאי שבת? גיי ווייס ווער דאס איז. און פון איין זייט ער דארף וויכטיג די געלט, און פארשטייט זיך די יצר הרע הייבט אן צו זוכן היתרים, די יצר הרע הייבט אן צו זוכן היתרים, אפשר מעג ער עס לאזן אין קעשענע, מיין מצב איז דאך פיקוח נפש, אפשר מעג מען עס לאזן אין קעשענע, ער דארף דאך אזוי וויכטיג די געלט, אהיים קען ער נישט גיין, ער וועט נישט אספייען פארן שקיעה, איז דא אין אלט שטאט עס לאזן ביי איינעם, ווער זאגט אים ער וועט עס נישט, ווער זאגט ער וועט עס צוריק געבן. אפשר איז דא עפעס א היתר? שוין, האט זיך מתגבר געווען אויפן יצר, זאגט ער מיר ווייסט אן קיין חכמות, ער קלאפט אריין אין טיר צו איינעם אין אלטשטאט, און האט אים אויפגעעפנט עפעס א עלטערע בחור אמעריקאנער, אמעריקאנער בחור, און האט אים געזאגט צי ער וויל האלטן דעם קאנווערט, אקעי, מוצאי שבת איז ער געקומען צוריק נעמען דעם קאנווערט, און ער איז געקומען צוריק נעמען דעם קאנווערט, איז דער אמעריקאנער בחור האט אנגעהויבן צו רעדן מיט אים, און אנגעהויבן צו רעדן אויף ענגליש מיט אים, אויף ענגליש, און ער קען נישט ענגליש, דער אלמן קען נישט ענגליש,

האט אים אנגעשיקט צוויי טויזנט דאלער. ער האט געזען אז אין אדם שומע לי ומפסיד, פון זוכן היתרים איז ער נישט אין אדם שומע לי ומפסיד. נאר פארקערט, א מענטש ווייסט אין יעדן מצב ער איז מיט'ן בורא עולם. דא א פסוק, אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך. מיט דער אשרי איש, די גמרא דרש'נט דאך אשרי איז מלשון שטארקן, אשרי חמוץ.

איין קילא אינעם חסדא איז געווען ראש תיבות, וואס איז א קילא אינעם חסדא? עס איז געווען נאר ק ל ק ל ח, ראש תיבות, וואס איז א? עס איז ערייכט וואס ס'איז חרוב מן הממ ש לא יתבללו, איז געווען ראש תיבות, פשוט ווייל די זידי'ן האבן זיך נישט געקענט א עצה געבן, ווייל ס'איז צופיל ווערטער, עס איז ערייכט וואס איז חרוב, ווער עס איז ערייכט וואס איז חרוב מן הממ ש לא יתבללו, איז קילא אינעם חסדא געווען ראש תיבות, נאכאנאנד צו דא אזעלכע סידורים.

ווייל אז מען לעבט אויס מיטן השגחה פרטית דאס איז וואס מען האט געשמועסט אז דאס איז די שקר במשקלות דאס באווייזט זאגט ער א כפירה אין השגחה כפירה אין אמונה אז דו גייסט דא לייקענען ווייל דו ווילסט פארדינען ס'איז א כפירה אין אמונה און דאס איז ערגער מעונשו של עריות זאגט ער די כפירה אין אמונה גלייבן אז אלץ איז פונעם אייבערשטן האט מיר געזאגט דעם שבת אן אמעריקאנער איד האט ער מיר געזאגט אז ער איז געגאנגען אין אמעריקע

האט ער געזעהן דארטן אז ער האט דארטן א שכן, ס'געפעלט אים נישט, ס'נישט פאר אים, אוואו לענגער און אוואו העכער, הנהגותיהם שונות, זיין הנהגה מיט זיין הנהגה איז אנדערש, ער געפעלט אים נישט, בקיצור איז ער צוגעגאנגען צום מעקלער ער וויל חרטה האבן, מען קען חרטה האבן? זאגט אים דער מעקלער קענסט חרטה האבן אבער די דמי קדימה וועסטו נישט קריגן אויף צוריק, דאס קריגט מען נישט אויף צוריק, זאגט ער אקעי, סבר וקיבל, וועל איך נישט האבן אויף צוריק, די עיקר ער האט נישט געוואלט דעם שכן, האט ער מיר געזאגט אזוי ער איז געגאנגען. צו א צווייטן מעקלער וואס האט געזוכט א דירה אין א אנדערע געגנט אינגאנצן, אין א אנדערע געגנט אינגאנצן, צפת, שוין, און דארטן האט ער שוין געקויפט די דירה, האט שוין אלס באצאלט, האט שוין אלס אפגעצאלט, און ער גייט אהן, ער זעהט דעם זעלבן שכן פון דארט, ער איז דא, ער וואוינט דא, פרעגט ער אים, איך פארשטיי נישט, דו וואוינסט דא צו דארט? זאגט ער, דארטן איז געווען א געדינגענער, דא איז מיין דירה קביעה. איר פארשטייט, ער איז אנטלאפן פון א שכירות און אנגעקומען צו א קביעה. דאס איז אן אנה מפניך אברח נאר צום אייבערשטן, נאר צום אייבערשטן פארשטיין, נאר צום בורא עולם אליין, און ממילא דאס זאגט די תורה דא אן אז דו זאלסט פארשטיין לעבן מיטן בורא עולם, דאס איז וואר, אוודאי און אוודאי דארף א איד מאכן השתדלות אלצדינג, אבער לעבן ווי ברענגט ר' משה שטערנבוך ברענגט אין עובדות והנהגות דארטן ברענגט ער א. ער ברענגט דארטן א מעשה פון ער שרייבט דארטן אז עס איז געווען אין ישיבה ווען ער האט געלערנט ביי ר' משה שניידער האב איך געהערט די מעשה אויכעט פון ירושלימער רב ר' טוביה ווייס און וויפיל איך פארשטיי פון ירושלימער רב אז די מעשה איז געווען מיט ר' משה שטערנבוך אליינס אז די מעשה איז געווען ר' משה ברענגט נישט קיין נאמען ר' משה שטערנבוך ברענגט נישט קיין נאמען

און זיי צו גיין מטיר לטיר צו מאכן געלט, ווען איז דא געלט? ביינאכט, זיי זענען אריינגעפארן ביינאכט, גענומען געלט פון ישיבה אריינגעפארן אין שטאט, פון טיר לטיר, און צוריק געקומען אן גארנישט, זאגט ערשטע טיר האט מען בכלל נישט געעפנט, די צווייטע טיר האט מען געזאגט אז אונז האבן שוין התחייבות'ן אונז קען מען נישט געבן מער, אונז האבן שוין התחייבות'ן אונז קען מען נישט געבן מער, די דריטע טיר האט מען געשריגן פאראזיטן גייטס ארבעטן, ווער די ישיבות אונז האלט מען נישט ביי געבן פאר בחורים זאלן זיי גיין ארבעטן,

שכוח, האסט אונז אזוי געהאלפן. האט ער געשריגן, וואס האב איך דיר געהאלפן? כ'בין דאך צוריק געקומען מיט ליידיגע הענט. זאגט אים דער ראש ישיבה אזוי, הער זיך איין, פריערט פאר א שעה צוריק האט דא מופיע געווען עפעס א גביר און האט איבערגעלאזט פֿינף און צוואַנציק שטערלינג פאר די ישיבה. פֿינף און צוואַנציק שטערלינג איז דעמאלטס געווען אסאך געלט. דאס איז נאר א דאנק דיין השתדלות. האט ער אים מסביר געווען אזוי, ביי אונז ווייסט מען אז געלט גיבט מען ראש השנה. נאר וואס? נאר דער אייבערשטער וויל אז די מענטשן מאכן השתדלות. אבער חלילה וחס צו טראכטן אז די השתדלות דאס ברענגט די געלט, דאס איז כפירה, דאס איז כפירה, ווייל געלט גיט דער אייבערשטער ראש השנה, נאר ס'איז מיט א תנאי דו זאלסט מאכן השתדלות, חלילה וחס א מענטש טראכט אז די השתדלות האט געברענגט די געלט, דאס איז דאך א כופר, איז דיין השתדלות דו ביסט געגאנגען נעכטן מאכן טירן, דאס האט געברענגט דא היינט דעם גביר. דאס האט געברענגט דא היינט דעם גביר. יישר כח שכוח צוריק זצ ל. פארשטייט זיך נישטא יא אזוי לעבט א איד אזוי אין אלע עניינים נישט נאר אין געלט זאכן אין אלע עניינים דא השתדלות און ס'דא דער דער רבוש"ע וויל מאכן השתדלות אבער אלצדינג וויל לעבן אזא שטייגער זאגט דער חינוך די וואך ביי מצות מעקה זאגט דער חינוך משורשי המצוה וואס איז מצות מעקה לפי שעם היות השם ברוך הוא משגיח בפרטי בני אדם ויודע כל מעשיהם

אף על פי כן, צריך האדם לשמור עצמו מן המקרים הנהוגים בעולם. דו קענסט נישט זאגן ס'איז אלץ בגזירת שמים און דו וועסט זיך נישט אכטונג געבן, אף על פי כן צריך האדם לשמור עצמו מן המקרים הנהוגים בעולם, דאס איז מצוות מעקה, זאגט דער חינוך די וואך, דאס איז מצוות מעקה, מען דארף זיך אכטונג געבן, אבער, פון די אנדערע זייט זאלסטו וויסן אבער אלץ מאכט דער אייבישטער. אזוי טייטשט ר' חיים וויטאל די וואכעדיגע סדרה. כי תצא למלחמה זאגט רבי חיים וויטאל פארוואס הייבט זיך אן כי תצא? זאגט ער או ירמוז באומרו כי תצא אין זו הודעה של השם יתברך ס'איז נישט א הודעה א גזירה וציווי דו גייסט א מלחמה זאלסטו וויסן כי תצא די מלחמה מאך איך דו גייסט נאר ארויס דאס איז רבי חיים וויטאל און דעמאלטס איז ונתנו השם אלקיך בידך אויב דו וועסט וויסן א מלחמה מאך איך דו גייסט נאר ארויס דו מאכסט נאר השתדלות דעמאלטס איז ונתנו דאס איז אין יעדע זאך אזוי אין אלע זאכן אזוי אז דו וועסט לעבן שוין אזוי צוחושט וועסט שלאפן רואיג ביינאכט דו מאכסט נאר השתדלות

אָז ונתנו אלקיך בידך, וזה לסיבת בטחונך בו כנזכר, ווען דו ביסט פאַרזיכערט אין אייבערשטן, דו ווייסט, טוסט נאָר דעם השתדלות. נאָר פאַרשטייט זיך, דער מוח איז דאָך אַזאַ צעחושטע זאַך, וואָס ער דאַרף עס לעבן. ווי שרײַבט דער שפת אמת דער ברעזשאַנער רב? ער זאָגט, די גמרא זאָגט דאָך אין תענית כ"ב, רב ברוקא חוזאה הוה שכיח בשוקא דלפט, בשוקא דבי לפט, אַז אליהו הנביא דרייט זיך אַרום דאָרטן אין יומא דשוקא. די גמרא זאָגט, אליהו הנביא דרייט זיך אַרום אין יומא דשוקא. איך פאַרשטיי נישט, וואָס טוט אליהו הנביא אין יומא דשוקא? וואָס טוט דאָרטן אליהו הנביא? זאגט ער בא, זאגט דער שפת אמת, זאגט ער, וכן קבלה בידינו שאליהו הנביא שכיח ביומא דשוקא, ווייסט פארוואס ער, די גמרא אין תענית כ"ב, ווייסט פארוואס ער דרייט זיך דארטן? זאגט ער, וכן שכיח אליהו בכל יומא דשוקא שבני אדם טרודים מאוד על המחיה ועל הכלכלה, ער כאפט מציאות, איך וויל דא כאפן ביזנעס, ביזנעס! אליהו הנביא קומט זיי בארואיגן, חברה, בארואיגט זיך, א ריח טהרה, בארואיגט זיך, זיי האבן נישט געקויפט פאר אקסל,

להוות ולהחיות ולקיים הטבע כרצונו, על כן אליהו הולך בשוק כדי לעורר ליבות בני אדם על זה. רבותי, יעדער איינער האט זיך זיין יומא דשיקא, פארשטייט זיך, און דאס איז נישט די סאטמאר, שלא ישכח ה' ק, ווען ס'גייט אים נישט, דעמאלטס איז בן אדם אמצת לך שטארקט ער זיך מיט'ן בורא עולם, יעדער איינער מיט זיין יומא דשיקא. און ממילא נאר לעבן מיטן אייבערשטן, צו ס'איז ווען א מענטש גייט אזוי, צו ס'איז ווען ס'גייט אים א שטרוי, ווי זאגט דער אור החיים הקדוש די וואך, כי תהיין לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת שנואה, והיה הבן הבכור לשניאה, פרעגט דער אור החיים הקדוש וואס שטייט והיה הבן הבכור לשניאה? אם יהיה הבן הבכור לשניאה, וואס איז והיה והיה איז זיכער? זאגט דער אור החיים הקדוש אמר הכתוב בדרך ודאי ס'וועט אזוי זיין שטענדיג, די ערשטע די קינדער וועט האבן די שנואה. ס'איז דא א אהובה מיט א שנואה, די שנואה האבן ערשטע קינדער, פארוואס? זאגט ער ווייל כי השם יראה בנשברי לב לסומכם, דער רבונו של עולם זעט די שבורי לב זיי אנצולאנען, לסומכם על דרך וירא השם כי שנואה לאה. שטענדיג, דאס איז נישט נאר אין יעדע זאך, ווען א מענטש איז א שבור לב זאל ער וויסן האט ער פראטעקציע אויף ישועות. איז אנשטאט צו וויינען און ווערן עצבות, כאפ עס אריין, א קרבת אלוקים, א קרבת אלוקים ווער נישט אין עצבות פון דעם. מאך מאך פון דעם דערהויבן יעדע נשבר הלב ווייל נאך מער פון דעם דער רלבג די רבותינו הראשונים דער רלבג ער זאגט אין שמואל א' איז דאך דא באקאנט פנינה האט געהאט קינדער און חנה האט נישט געהאט קיין קינדער ביידע זענען געווען ווייבער פון אלקנה פארוואס האט חנה נישט געהאט קיין קינדער זאגט דער רלבג די לשון להודיע כי השם יתברך משגיח בשפלים דער וואס איז ביי זיך צעבראכן בשפלים, ולזה מפני שראה ה' יתברך ווייל דער אייבערשטער האט געזען כי חנה היתה אהובה אצל אלקנה, חנה איז געווען די באליבטע, און איז דערפאר נתן לפנינה ילדים ולחנה אין ילדים. פארשטאנען? חנה איז געווען די באליבטע, דערפאר האט חנה נישט געהאט קיין קינדער נאר פנינה האט געהאט קינדער, ווייל חנה איז געווען די באליבטע. דאס איז אביסל שטערקער פון דעם וואס מ'האט פריערט גערעדט, ווייל פריער האט מען גערעדט פון אור החיים הקדוש והיה הבן הבכור לשניאה, איז טייטש אז זי איז שנואה.

ווי זאגט דער של"ה הקדוש ויהפך השם אלקיך לך את הקללה לברכה די וואך אז די קללה אליין דו מיינסט א קללה ניין די קללה אליין איז א ברכה דאס גייט דיר אויפהייבן ער זאגט דער של"ה הקדוש ארוממך השם כי דליתני דליתני מלשון אלע ביידע דליתני הייסט אויפגעהויבן דלו עיני למרום און דליתני הייסט א דל זאלסט וויסן ווען דו גייסט אריבער א תקופה פון דל זאלסט וויסן דעמאלטס הייב איך דיר אויף דו זעסט נישט גוט איך הייב דיר אויף להודיע כי השם יתברך משגיח בשפלים זאגט דער רלבג ולזה, מפני שראה השם יתברך כי חנה היתה אהובה אצל אלקנה. נתן לפנינה ילדים ולחנה אין ילדים. שטייט אין סדר הדורות, אן אינטערעסאנטע זאך, רחל ולאה זענען געווען א צווילינג. רחל אמנו, מאמע רחל און לאה אמנו. זענען געווען צווילינג. וויפיל איז רחל אלט געווען? זיבן און דרײַסיק יאר ווען זי איז אוועק. וויפיל איז לאה אלט געווען? פֿיר און פֿערציק יאר ווען זי איז אוועק. זיבן יאר, זענען געווען א צווילינג, זי האט געלעבט נאך זיבן יאר. א מורא'דיגע זאך, ווען יעקב אבינו איז אנגעקומען, איז ער, ווען יעקב אבינו איז געקומען צו לבן, וואס האט ער געזאגט, אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה, איך גיי ארבעטן פאר די קליינע. איר פארשטייט ווי א עלטערע טאכטער פילט זיך, זי שטייט יעצט אין שידוכים און מען גייט ארבעטן זיבן יאר, פאר וועמען? פאר די קליינע. יעקב אבינו, בחיר שבאבות, פאר די קליינע. זיבן יאר אזעלכע הרגשות, דו ווייסט, זי הערט אעבדך שבע שנים, ווי הארט איר פילט די הארץ זיבן יאר. דער אייבערשטער זאגט, די זיבן יאר וועט זיין באהאלטן פאר דיר, דו וועסט זיין אליין, רחל אמנו איז אוועק זיבן יאר פריער, די זיבן יאר וועסטו בלייבן מיט יעקב אבינו אליין, לאה אמנו איז געבליבן אליין, ס'איז נישטא ביים אייבערשטן אלעס גע'חשבונ'ט, אלעס מיט חשבונות, דו זאלסט זיך נאר שטארקן מיט'ן אייבערשטן, נאר חזקו ונתחזק, זיך שטארקן מיט'ן אייבערשטן, זיך שטארקן אין יעדן מצב, און ר' לייבל אייגער זאגט די וואך, זכור את אשר עשה ה' אלוקיך למרים,

זאגט ער אז מען דארף געדענקען איין זאך, מרים איז געווארן אין א מינוט מצורעת פון כף רגל, פון פיס ביז קאפ איז זי געווארן מצורעת אין א מינוט, משה רבינו איז געשטאנען און געשריגן א-ל נא רפא נא לה, אין א מינוט איז זי געווארן גלייך געזונט, אזוי זאגט דער אור החיים הקדוש זאגט אויפן פלאץ, זי איז געווארן גלייך געזונט אויפן פלאץ. דו ליינסט דא זכור זאלסטו געדענקען אז אסאך מאל די רבונו של עולם ווען ער וויל ברענגט ער א צרעת עזה וקשה אין א מינוט און אין א מינוט נעמט ער עס אוועק שטארק זיך שטענדיג זאלסט זיך שטענדיג שטארקן אין א מינוט קען קומען אזא שווערע צרעת ממש פון כף רגל ביז ראש אין א מינוט איז עס אוועק פון דיר פון איר דאס זאלסטו געדענקען שטענדיג זיך שטארקן זיך נישט נישט פארלוירן ווערן שטענדיג נאר א געשריי צום אייבערשטן און אזוי און אזוי וועט מען געהאלפן ווערן געשריי צום אייבערשטן און וויסן נאך הערט רבותי, ווי זאגט ער ויהפך השם אלקיך את הקללה לברכה, און דא מען זאגט עפעס אזא בדרך צחות אז א קללה, ניין א קללה, ווער ס'שרייבט א קללה פארקערט, די אותיות פארקערט איז וואסי? הלל ק, וועסט זיך נעמען דאנקען דעם אייבערשטן אויף וואס דו האסט, דאס וועט ער איבערדרייען פאר ברכה, הלל ק, דאנק דעם אייבערשטן, יא, דאנק די אייבערשטן אויף וואס דו האסט, דאנק די אייבערשטן אויף וואס דו האסט נישט, דאנק אים פאר אלעדינג, דאס וועט דיר איבערדרייען לברכה. עס האט מיר געזאגט דא א אינגערמאן א חשובע אינגערמאן גאר א חשובע אינגערמאן האט מיר געזאגט אז אכט יאר האט ער נישט געהאט קיין קינדער און ער איז געווען עפעס אזוי על סף הייאוש נעבעך זאגט ער מיר אז זיין רעבעצין האט זיך דעמאלטס פארמאכט אין א צימער אנגעצונדן א הויכע טייפ און האט אנגעהויבן צו דאנקען דעם אייבערשטן אויף דעם וואס ער האט איר נישט געגעבן א קינדער אכט יאר ווייל אז דו האסט געזאגט איך זאל נישט האבן קינדער אכט יאר איז א סימן אז דאס איז די בעסטע פאר מיר זי דאנקט אויף דעם אייבערשטן אז זי האט גלייך צען חדשים נאכדעם געמאכט א ברית. על כל פנים ס'איז ויהפך השם אלקיך לך את הקללה לברכה הלל ק הלל ק דאנקען דעם אייבערשטן באזונדערווייז איז דא וואס עס שטייט אין כף החיים ברענגט ער רייש פיי א' ער ברענגט עס בשם די חסד לאלפים ווער איז דער חסד לאלפים דער פלא יועץ דער בעל פלא יועץ בעל פלא יועץ ברענגט עס בשם רבי יודא החסיד בשם רבי יודא החסיד וואס קבלה משמיה דרבי יודא החסיד אז שבח נשמת כל חי מסוגל על כל צרה שלא תבוא, ביי יעדע עת צרה. לקבל האדם על עצמו זאל א מענטש זיך מקבל זיין שכשינצל מצרתו ווען ער ווערט ניצל זאל ער וועט ער זאגן נשמת כל חי בתודה וקול זמרה בפני עשרה ובו ניצולו רבים ניצל געווארן פון עת צרה אז מען זאל ביי עת צרה וואס מקבל זיין אז מען דאנק אים אז מען דאנק אים מען זאגט מיט א מנין בתודה וקול זמרה נשמת במנין אזוי בשם רבי יודא החסיד

און די פסוקים זאלן זאגן הם לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה וואס זאגט רשי הקדוש שלא יהא נוטל בגדולה ומחזיר בקטנה דער פשוטער פשט מיינט ער זאל נישט מאכן קיין קיין שקר דארט ביי די משקלות זאל נישט זיין נוטל בגדולה ומחזיר בקטנה זאגט דער אור המאיר א מוראדיגע ווארט ווען א מענטש דארף פרנסה ער דארף א ישועה און ער בעט פרנסה זעט אים אויס ער איז זיך מצייר די פרנסה! די פיי איז אים גרויס ככל העולם כולו, אזוי שרייבט די אור המאיר, און די ריש איז נאך גרעסער, און נון סמך היי ככל העולם איז ווייל ער שרייט פרנסה! גרויסע ווערטער! זאגט ער איינמאל דער באשעפער העלפט אים, ברוך השם איז געהאלפן ער האט שוין עושר, דאנקט ער אויך שכוח איך דאנק דיר, אבער דא שוין קליין מיט א קליינע, דער שלא יהא נוטל בגדולה, ווען דו בעטסט די פרנסה נעמסטו מיט אזעלכע גרויס מיט א צעקה, ומחזיר ווען דארפסט צוריק געבן א דאנק איז בקטנה, קוים א דאנק. טייטשט דער אור המאיר לא יהיה לך בכיסך ער זאגט אין זוהר הקדוש שטייט אז בכיסך מיינט די מויל אזוי זאגט ער אז עס שטייט אין זוהר הקדוש בכיסך מיינט די מויל זאגט ער אין דיין מויל זאל נישט ליגן אבן ואבן צוויי סארטן אותיות גדולה וקטנה דא אזעלכע גרויסע אותיות און דא קליינע אותיות נאר פארקערט די נשמת כל חי דאנקען דעם אייבערשטן בת קוף כבת כף די באקאנטע ווערטל וואס די וועלט זאגט אז קוף איז מזמור לתודה און כף איז דאך יענך השם ביום צרה אין תהילים. זאגט ער, יענך השם ביום צרה לא עלינו, ווען א מענטש האט א צרה שרייט ער יענך. מזמור לתודה עפעס בארואיגט ער זיך. ער זאגט, בת קוף זאל זיין קולות כבת כף, קולות דאנקען דעם אייבערשטן. יא, סוף יאר, דאנקען דעם אייבערשטן אויף אלצדינג, אויף די אלע ניסים, ואל תטשנו השם אלקינו לנצח, יעדער איינער. און דאנקען, און בעטן. און פארשטייט זיך אין אזא לעכטיגע חודש, א פרייליכע חודש, א געהויבענע חודש. דברי חיים האט געזאגט. דער רבי ר' שמעלקע, רבי ר' שמעלקע ניקלשבורגער האט געזאגט אז ער וויל נישט אוועקגיין פון די וועלט, ער וויל בלייבן דא, פארוואס? ווייל אין הימל נישטא חודש אלול, אין עולם הבא נישטא קיין חודש אלול. איר הערט ווערטער? ער וויל נישט אוועקגיין ווייל אין הימל נישטא קיין חודש אלול. די טייטש איז מסתמא, קען זיין, ראש השנה איז יא דא אויבן. ווייל כל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון שטייט אין חזל אז אלע נשמות גייען אריבער. נשמות וואס זענען אוועק גייען אויך אריבער נאכאמאל כבני מרון. ראש השנה איז דא אויבן אלץ, אבער די אהבה פון חודש אלול, דער נעשה דוד להם לקרבן בתשובה וואס שטייט אין ארי הקדוש, די אני לדודי ודודי לי וואס איז די לשון פון ארי הקדוש אין שיר השירים. ער זאגט אני לדודי ודודי לי ראשי תיבות אלול לרמוז כי בחודש אלול הקדוש ברוך הוא מתרצה עם ישראל ונעשה דוד להם לקרבן בתשובה והוא קרוב לקוראיו בחודש זה. אין דער ארי הקדוש והוא קרוב לקוראיו בחודש זה ער איז א דוד ס'איז נישט סתם עפעס א מליצה ס'איז א דוד ער הערט אויס היינט תפילותיך נשמעות מיט די קרוב לקוראיו בחודש זה קראוהו בהיותו קרוב ווי ס'איז בסוד אני לדודי ודודי לי זאגט ער ס'איז א עברי טייטש הערסט דאך א קינד קומט אהיים ער דארף עסן מיטאג מיטאג און ער וויל טאטע גיב מיר טשאקאלאדקעס א טשאקאלאד זאגט אים טאטע דריי נישט די קאפ יעצט עסט מען מיטאג יעצט עסט מען מיטאג שפעטער עסט מען אבער א פעטער גיט גלייך טשאקאלאד, א פעטער א א א א א פלימעניק בעט גיב מיר גיב מיר טשאקאלאד, ער גיט אים גלייך. היינט איז דוד די אמתע בחינה פון א דוד, אויפן גרעסטן פארנעם. און צו נישט מינס, אבער אני לדודי, זאגט מען דא ירידת הדורות, היינט נישט קיין אלול וואס איז געווען פאר אפאר הונדערט יאר צוריק, אבער ביי דודי לי נישט דוקא ירידת הדורות, ביי דודי לי מיטן גרעסטן אהבה, אוי נאך אסאך מער אין אונזער דור, אוי אוי אוי אין אזא דור, אין אזא הסתר פנים, נאך אסאך אסאך מער. מיר וויסן צו אריינצוכאפן אין אזא חודש. דא א בריוו פון הרב וואלבע, ער שרייבט אין א בריוו חודש אלול, ער איז געפארן דעמאלטס אויף א פליגער פון צרפת קיין שווייץ, פון צרפת קיין שווייץ, האט ער, שרייבט ער דארטן אויפן פליגער, אז כ'האב זיך מתבונן געווען אז דער וועג פון צרפת קיין שווייץ מיט די באן נעמט עס אכט שעה, מיט א פליגער נעמט עס א האלבע שעה, דו ווייסט פארוואס? זאגט ער. ווייל ווען ביסט אויף דער ערד דויערט עס אכט שעה, אבער ווען מען דערהייבט זיך פון דער ערד מאכט מען עס אין א האלבע שעה. חודש אלול, מען דערהייבט זיך, מען מאכט אלץ שנעלע ישועות, שנעלע ישועות ווייל מען איז דערהויבן, ס'איז אני לדודי, באהאפטן צום אייבערשטן, מיט אן יראת שמים, מען דערהייבט זיך, יא, מען דערהייבט זיך מיט אן יראת שמים. ווי האט געזאגט הרב וואזנער, הרב וואזנער זאגט אז דער מחבר זאגט אין תקפ"א סעיף א', זאגט דער מחבר נוהגים לקום באשמורת לומר סליחות ותחנונים מראש חודש אלול ואילך עד יום הכיפורים, וואס זאגט דער רמא אויף דעם? ומנהג בני אשכנז אינו כן, נאר וואס? נאר מנהג בני אשכנז אז מ'הייבט אן שבת סליחות סליחות, זאגט הרב וואזנער מנהג בני אשכנז אינו כן מיינט אויף זאגן סליחות אבער נישט אויף לקום באשמורת, אויפשטיין אויפשטיין דארף מען אין אשכנז אויכעט, ס'איז נישט געווען קיין מנהג אין אשכנז צו שלאפן חודש אלול. מנהג מנהל ווי איינער גיין צו זאגן סליחות אבער אויפשטיין לקום באשמורת אוודאי און אוודאי זיך גיבן א הייב אויף אלול איי כאפ א גמרא כאפ א תהילים גיב זיך א נעם גיב זיך א שאקל הער א לשון רבינו יונה אין ספר היראה שרייבט דער רבינו יונה משנכנס אלול עד מוצאי יום הכיפורים יהא ירא וחרד מאימת הדין יהא ירא וחרד מאימת הדין וואס איז מיט א שמחה מיט א שמחה אבער אויסנוצן די צייט אונז האט דערציילט א א חשובע אינגערמאן א משפיע הגאון רבי יודל דייטש שליט"א האט דערציילט ער איז געווען אין סנהדריה מורחבת אין ירושלים איז ער געגאנגען מושב זקנים פון שומרי החומות דארט אין א מושב זקנים פון שומרי החומות איז רבי יודל דארטן אריינגעגאנגען באזוכן עפעס א זקן איז אוועק פאר אפאר יאר האט געהייסן רבי יוסף שמואל פויגל זכרונו לברכה רבי יוסף שמואל פויגל א זקן

דער באשעפער האט געהאלפן אויפן מינוט, האט דער וועגעלע געגעבן א כאפ, האט זיך איינגעקנאקט אין עפעס, איז אראפגעפאלן א עפל. ש. אבידת עכו"ם איז מותר, ברוך השם. כ'האב נאר געווארט אז די גוי זאל אוועקגיין פון דארטן, ווייל ווי זאגט די וועלט, אבידת עכו"ם איז מותר, אבער מ'כאפט אים איז ביטער. האב איך געווארט נאר אז די גוי זאל פארן ווייטער. די גוי געפארן ווייטער האב איך גענומען דארטן דעם עפל, און איך האב געמאכט א ברכה, ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם בורא פרי העץ, אינמיטן די גאס, אריינגעביסן.

צו ער גייט אין ראש ישיבה, ער זאגט ער האט נישט געהאלטן דא מיט אזא ווארעמקייט אויף די אלט, דער קיהן האט אים גענומען אין ישיבה, און אינמיטן וועגן זאגט ער אים דו ווייסט, דו האסט זיך געפירט ממש ווי א עכטער אמת'ער חסידישער בחור. ער זאגט די די אברים האבן אנגעהויבן צו טאנצן, דאס איז געווען ווי א עכטער אמת'ער חסידישער בחור דא, האט ער געזאגט איך וועל דיר מסביר זיין, חסידישע בחורים וויסן אין אלע דורות אז חודש אלול טאר די טאר די צונג נישט רוען, אדער לערנט מען משניות, אדער זאגט מען תהילים אין די גאס, מען רוהט נישט דורך א חודש אני לדודי, מען רוהט נישט דורך אזא חודש, קרוב לקרוב, אדער משניות אדער תהילים, ווארט אז משניות האסטו נישט געקענט און תהילים האסטו פארגעסן, האסטו גענומען א עפל אין די צונג, וואס דו ווילסט אריינכאפן, די צונג זאל נישט רוען חודש אלול, דו כאפסט א עפל, דאס איז א עכטע חסידישע בחור. האט ער געזאגט זייט דעמאלטס, האט ער געזאגט פאר רבי יודל דייטש זייט דעמאלטס בין איך נישט מסוגל צו רעדן חודש אלול, ער האט מיר אזוי אריינגעווארפן אז די צונג מוז ארבעטן חודש אלול, כאילו ביסט דו א זיי נישט קיין נאר אויפן מארק, די צונג מוז ארבעטן, האט אים דערציילט די מעשה, האט געזאגט רבי יודל זיי געזונט, א כתיבה וחתימה טובה, דערציילט חודש אלול, א עכט, אונז זעמער דאך אויך ווי עכטע חסידישע אידן, אונז האבן דאך נאר געגעבן א שאקל רבותי, וויסן אויסנוצן הויכע זמנים, ווי זאגט די בעל הפלאה אין פנים יפות זאגט ער אזוי, דרשו השם בהמצאו דרשענען חז"ל, בהמצאו זאגן חז"ל, אלו עשרת ימי תשובה. אבער זאגט דער פנים יפות ואמר קראוהו בהיותו קרוב שלא ימתין אדם בתשובה עד ראש השנה, אלא בהיותו קרוב, דהיינו בראש חודש אלול, חודש אלול יעצט ביסטו א קרוב, ביסט א דוד, ביסט א קרוב, א קרוב האט אנדערע הלכות, כאפ אריין, א קרוב איז אן אנדערע מציאות, אנדערע מצב. אין זוהר הקדוש שטייט דאך איז די די וואך דער חודש עין בית מיט די וואך די וואך סוס יביאו וסימו יורח יומם דו יארך די הלל דאס איז יא דאס איז חודש הלל די בית צדיק מוישע די טירעלע מבוי רחמים קאמע קיטשע בריחי ירח ימים מיינט חודש אלול, ובכתה את אביה ואת אמה, אביה איז הקדוש ברוך הוא אמה די כנסת ישראל מען ניצט אויס דעם חודש, דער חודש ווי שטייט אין ווילנא גאון ער זאגט אז די חודש שטייט ואתנפל לפני השם את ארבעים היום את ארבעים הלילה אשר התנפלתי, זאגט דער ווילנא גאון אז די פערציג טעג לא עשה כלום אלא התנפל עליהם. איז התנפל איז טאקע א אנדערע סארט תפילה ואתנפל, אנדערע תפילות אין דעם חודש, אין חודש ואתנפל, איז דערפאר די די טעג נקבע געווארן לתחנונים, טייטשט דער חתם סופר א אינטערסאנטע טייטש, ער זאגט אזוי, אז ירח ימים שטייט דאך דא אין חזל איז חודש אלול, יא? זאגט דער חתם סופר, איך וועל שוין פארליינען דעם לשון, ס'איז א מורא, יותר רצוי התפילה בימים אלה ימי רצון השם. ס'איז יותר רצוי ווי אנדערע תפילות, אין די ימי רצון השם צו אנדערע, ס'איז מער באוויליגט. וקרי זאגט ער ווי הייסט עס די חודש, וויאזוי? ירח ימים, קרי און חודש אלול, וויאזוי האב איך געזאגט ירח ימים, זאגט ער ירח ימים גימטריא שיח דרײַ הונדערט אַכצן. דרײַ זאגט ער לייג צו א מ' אז ס'איז פערציג טעג איז דאס משיח, די טעג דאס איז משיח'דיגע טעג, ס'איז מקרב די גאולה. ירח ימים, ס'איז אנדערע טעג, די טעג מ'פועל'ט זיך אויס, מ'קויפט זיך איין, דער שער המלך זאגט אז די מ' יום, און די גמרא זאגט דאך ארבעים יום הראשונים פון יצירת הוולד, די ערשטע פערציג טעג יתפלל שיהא זכר, אז זאל נישט זיין קיין נקבה זיין א זכר, זאגט ער דאס די פערציג טעג דאס איז די יצירה פונעם יעדן מענטש אויפן קומענדיגע יאר, יצירה, ס'ווערט א נייע יצירה, א נייע יאר ווערט א נייע יצירה. א נייע יצירה ווערט א נייע, אלץ באנייט מען. איז יתפלל יהא זכר איז רחמים און נקבה איז דין, זאל מתפלל זיין זאל זיין רחמים זאל נישט זיין קיין דין. ארבעים יום די ארבעים יום, פון ראש חודש אלול ביז יום כיפור דאס איז דאך דאס די יצירה, עס ווערט דאך דא א נייע יצירה, דא מתפלל זיין אז זיין רחמים זאל נישט זיין קיין דין. ממילא נוצט מען אויס די צייט. האט ער געזאגט דארטן דער דובנער מגיד, ער זאגט אז ס'איז געווען עפעס א איינער א חנווני, איינער האט געהאט א גראסערי, און ער האט געמאכט סוף יאר דעם גאנצן חשבון, דעם דעם מאזן זיינע, האט ער געזען אז אז ער איז שולדיג א גרויסע הלוואה, און כדי ער זאל נישט אנזעצן, טאמער נישט האט ער א ביטערע אנזעץ, ער מוז כאפן עפעס א גביר עפעס א הלוואה, ווייל אז נישט האט ער א ביטערע אנזעץ, ער מוז כאפן עפעס א הלוואה. שוין, ער איז ארויפגעגאנגען צו עפעס א גביר, זאגט ער, ער וויל אריינגיין, דער משרת האט אים אפגעהאלטן, ניין ניין מען קען נישט אריינגיין, מען קען נישט אריינגיין. ער איז פארנומען ווען אין אפאר שעה ארום איז דער חנווני ער האט זיך געדרייט אינדרויסן דער באלעבאס דער באלעבאס אינעם גראסערי האט זיך געדרייט אינדרויסן און אנגעצויגן ער מוז דא געלט איז אריבער אפאר שעה קלאפט נאכאמאל אויפן טיר זאגט אים משרת ניין ניין מ'קען נישט אריינגיין נאך ווארט ער האט זיך געדרייט ווייטער אינדרויסן אנגעצויגן ער מוז וויכטיג געלט ער האלט פאר א אנזעץ שפעטער דער גביר ארויסגעגאנגען דאווענען מנחה האט ער אים געטראפן דער חנווני

האט עפעס א דמיון פון דיר מיט יענעם? יענער האט געווארט לאנגע שעה'ן, האט נישט געקענט אריין גיין, איך האב געזעהן ווי ער איז אנגעצויגן מיט אזא פארציטערטקייט, איך האב געזעהן חייו אינם חיים, און ממילא מוז איך אים געבן א הלוואה, אבער דו ביסט נישט געקומען צו מיר, האסט מיר געטראפן, דארפסטו פונקט א הלוואה, ווארט! קענסט ווארטן? האסט מיר פונקט געטראפן, דארף ער פונקט א הלוואה. זאגט ער די זעלבע זאך זאגט די מגיד אזוי ס'איז דא א מענטש וואס גרייט זיך צו גאנץ חודש אלול זאגט תהילים און מתפלל מרבה בתשובה ותחנונים און ממילא ווען ס'קומט ראש השנה איז נכמר רחמיו רחמי רחמי הקדוש ברוך הוא בדין בדין הוא שירחמו עליו ער גרייט זיך דאך אזוי פון חודש אלול ס'איז דא אבער א מענטש וואס די גאנצע חודש איז אריבערגעגאנגען כלעומת שבא אריבערגעגאנגען קיפינג און ס'קומט ראש השנה האט זיך דערמאנט ווייל האט זיך געטראפן מיטן המלך אוי איך דארף א גוט יאר פארשטייט זיך ממילא די אייבערשטער זאלן אלע האבן א כתיבה וחתימה טובה, אבער איינער פארשטייט דעם נמשל איז אז מען דארף אויסנוצן חודש אלול, און אלע זאלן האבן א זיס יאר, אלע זאלן האבן א זיס יאר, אבער די געדאנק איז, נוצט אויס חודש אלול, זאגן דער רש"ב האט אמאל אריינגעשיקט דעם גבאי אין א ספרים געשעפט חודש אלול, און האט אים געפרעגט וואס צו קויפן, האט ער אים געזאגט די סעזאן פון חודש אלול דאס איז ספר תהילים, א תהלים, די סעזאן פון חודש אלול איז ספר תהילים, מען ארבעט אריין אין דעם תהילים'ל. דער לשון שער המלך, הערט א לשון זיינס, ער זאגט הנה ראיתי בכמה מקומות מאז ומקדם, גם אבותי סיפרו לי המנהג הזה הנכון והיפה, אז וואס? אז מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, תיכף אחר התפילה לומר ספר תהילים בקול בכי ונהימה, ואחד היודע לזמר ולדבר יעמוד לפני התיבה וכל העם עונים אחריו, אמרתי גם כן לעשות הטוב והיושר הזה למנהג בעירינו, אז מען זאל זאגן תהילים נאכן דאווענען, יעדן טאג חודש אלול, הערט א לשון וואס ער זאגט, ועל כי העיקר בחודש זה, איז אין זיך להכרית ולהבריח המשטינים, הנאספים על חג האסיף לאסוף אותנו חס ושלום. זיי צו פארטרייבן, אפשניידן די אלע חברה, דערפאר הייסט עס מזמורים, ווען מען שניידט זיי אפ, לכן באים און הם באים בחודש הזה שיוסיף להוסיף ומאן דיוסיף מוסיף ולא יאסף. ומאן דיוסיף זאגן תהילים מוסיף ולא יאסף, ואין לך דבר שעומד בפני המקטרגים כמו ספר תהילים הנקראים מזמורים שבהם יוכל לזמר לאחז כל החוחים והקוצים הסובבים את השושנה העליונה. זאגט ער ומחמת שאנו צריכים דווקא בזה החודש לבער הקוצים, ידרוש על קוץ תהילים תהילים בכוונה ובבכיה לאחר תפילת שחר כל הספר ושלא יהיה פחות מעשרה שהם רשעות ומידות סוף יהיו רצון. ומסיים ובאם יש איזה מקום ועיר שלא יודעים מהמנהג הטוב הזה ראוי להודיעם שלא ימושו מן ספר תהילים בכל יום מהחודש הזה יעדן טאג זאל מען זאגן אביסל תהילים אין דעם חודש ויחשב כאילו עוסקים בנגעים ואהלות וזכות דוד המלך עליו השלום יעמוד להם להוציא כאור משפטם לחיים ולשלום ער ברענגט אויך דער ער ברענגט רב חיים פאלאג'י אז מען האט געוואוסט שטענדיג אז ס'געווען דריי גרויסע זמנים אויף זאגן תהילים שבת ראש חודש יום טוב און ועל כל כולם

יא, חודש אלול. עס אויסצונוצן מיט א שמחה, מיט א אהבה. געווען ר' חיים פרידלאנדער, איז געווען משגיח דארט אין פאנאוויטש. געווען אין פאנאוויטש געווען משגיח. געווען מיט דעם א זעקס זיבן און דרייסיג יאר צוריק. ער איז דא אריינגעגאנגען צו דאקטער בארנעס.

פשוט. מיר רעדן נישט אויפן עבר, רבותי מען רעדט יעצט א רעש וכו' פון היכל. זענט די נתיבות שלום פלעגט שטענדיג זאגן פאר חולי ישראל אז ער איז דאך געווען קראנק, ער האט זיך דורכגעפירט אן אפעראציע האט נישט געלאזט מאכן אפעראציע ביז מחרת יום הכיפורים, ווייל ער האט געזאגט פארן דאקטער אז ביי אונז ווייסט מען און צום סוף האט מען נישט געדארפט קיין אפעראציע. האט ער געזאגט שטענדיג פאר די חולים אז זיי זאלן וויסן אז דאס וואס דו גייסט יעצט אריבער חודש אלול פלעגט ער זאגן פאר די חולי ישראל אז דאס וואס דו גייסט יעצט אריבער דאס אריבער דאס האט מיט יענע יאר ראש השנה די יאר גייט זיין אן אנדערע יאר צו וויסן ראש השנה איז א נייע מצב און אויך דאס זעלבע איז געווען ביי אים האט געדארפט אריבער גיין א שווערע אפעראציע און האט נאך מחרת יום כיפור נישט געדארפט די אפעראציע אריינגעלייגט די אמונה אז דאס וויסן אלץ ווענדט זיך אין די תפילות פון די פון די צייט ממילא וויסן זיסערהייט לעכטיגערהייט מתפלל זיין אויסנוצן די צייט מיט א שמחה

און ער האט געהאט זייער זייער טרוד'דיגע טעג וואס ער איז געווען טרוד, צוגרייטן די האטעלן, די פליגערס, מיט די האטעלן, מיט די שלאפן, מיט די עסן, ער האט געדארפט זיינע קינדער אויך דא מסדר זיין צוגרייטן, ער האט געהאט זייער זייער פארנומענע טעג, ער דארף צוגרייטן דרשות אויך אויף יעדן ציון דארף ער עפעס אנדערש רעדן, אויפן פליגער דארף ער רעדן, געווען בקיצור ס'איז געקומען ויהי בלילה ההוא ווען ער האט געדארפט קומען ארויספארן, ער האט געדארפט ארויספארן פינף אזייגער פארטאגס, מען האט שוין באשטעלט דעם קאר. אויף דעם טעקסי האט ער באשטעלט אויף צוויי אזייגער זאלן קומען נעמען קיין לוד. ווען ער האט געענדיגט אלע סידורים איז געווען אזוי אויסגעמוטשעט, ער האט געענדיגט אלע סידורים האט ער געענדיגט ווען? האלב צוויי. האלב צוויי האט געזען ס'ווארט אים נאך א האלבע שעה, האט מחליט זיך אוועקזעצן אביסל זיך אויפשרייבן מראה מקומות, עפעס ער דארף דאך באלד רעדן אויפן פליגער. אויפשרייבן. ער האט אנגעהויבן צו שרייבן און די אויגעלעך האבן זיך פארמאכט, ער האט געכאפט א טיפן דזשים, טיף אנטשלאפן געווארן, ווייל ער איז געווען ביטער מיד, כגודל העייפות כך עומק השינה, אזוי איז געווען די טיפקייט פונעם שלאף, צוויי אזייגער די קאר איז געקומען און האט אנגעהויבן צו פייפן און האט אויפגעוועקט דעם גאנצן געגנט אויסער אים, און האט אים אנגעהויבן צו אריין צו קלינגען אין פעלעפאן, ער קלינגט אים, דער דרייווער קלינגט אים, ער הייבט נישט אויף, ער איז ארויפגעגאנגען אין טיר און קלאפט אים און זעצט אים, ער הייבט נישט אויף. ס'איז געפערליך ער מאכט נישט אויף ביז ער האט זיך געגעבן א כאפ אויף האלב דריי. שיט יא די זון זייגער איז האלב דריי צו שפעט די פליגער דארף שוין פליען פינעף אזייגער מוז מען זיך כאפן שנעל די רענצלען שנעל די רענצלען און אזוי ער איז געווען אזוי פאריאגט און ס'איז געווען דארטן לעבן די טיר איז געווען צוויי גרויסע זעק וואס ער דארף אראפגיין אנקומען אין מיסט קאסטן מיט מיסט דאס דארף אנקומען אין מיסט קאסטן איז ווייל ער איז געווען אזוי צוחישט מיטגענומען די צוויי זעק און אלסדינג מיט די גאנצע מיסט קאסטן אבער צוויי גרויסע זעק און ער נעמט עס אריין אלסדינג אין קאר

און ווען מען פרעגט אים דארט מיט שאלות און פרעגט שטענדיג דו האסט איינער האט דיר עפעס איבערגעגעבן צו שלעפן? ניין. דו האסט אליין גערענצלט אלע רענצלען? יא. שוין. שפעטער האט מען אריבערגעפירט די רענצלען ווי מען פירט עס אריבער וואו מען איז משקף וואס טוט זיך דארטן, מען דארף אריבערפירן די רענצלען. די ערשטע רענצל אריבערגעפארן, פיין, די צווייטע, ווייטער. שפעטער איז ארויסגעגאנגען דער ניילאן פון מיסטקאסטען און עס האט אנגעהויבן צו פייפן דארטן, גאנצע עולם איז געקומען צו לויפן ווי עס פייפט און איהם איז געווארן ביטער און פינסטער נישט גענוג פריער פון פייפן פון דעם דרייווער וואס ער האט אים באפאלן יעצט די גאנצע עולם דא אלע מימינו ומשמאלו וויי קוק דא וואס טוט זיך דא. און מ'איז צוגעגאנגען גלייך מ'האט עס געגעבן א עפן אזוי מיט א ציטערניש ווער ווייסט וואס דא פייפט, און געטראפן דארטן די בלעכן פון שימורים, די בלעכן פון טונא פיש, די בלעכן פון מיט גויאווא מיט שאלאטן און באנאנעס און מאראנצן, אויש! אין קיצור מ'האט אים גלייך פארמאכט אין א צימער, ווער ווייסט וואס ער האט דארטן געוואלט, וואסערע באמבעלע ער האט געוואלט דארטן בויען, מ'האט אים פארמאכט אין א צימער און מ'האט אים חוקר דורש געווען, וואס גייט פאר מיט דיר? וואס בקיצור האט ער געזאגט עס איז אזא מעשה אז ער איז אנטשלאפן געווארן און האט געכאפט ער בטעות האט ער גענומען א מיסט קאסטן וואס זאל ער טון שוין עס איז געווען ניכרים דברי אמת מען האט אים באפרייט נאך די אלע בזיונות וואס ער איז דארטן אריבער מען האט אים באפרייט און ער האט זיך געיאגט דער פליגער איז פינף אזייגער ער לויפט ארויף אויפן פליגער אן דעם מיסט קאסטן שוין אבער אן דעם רענצל ער איז ארויפגעלאפן אויפן פליגער שוין ביז ער האט זיך געמאכט אן אתנחתא ער האט זיך אפגערוהט א צען מינוט נאך צען מינוט האט ער געדארפט אנהייבן צו רעדן פארן עולם

ווען איך כאפ זיך אויף ביים ערשטן פייף צוויי אזייגער וואלט איך געווען רואיג וואלט איך נישט געשלעפט קיין מיסט קאסטענעס. נאר ווייל כ'האב זיך נישט אויפגעכאפט נאר די לעצטע מינוט ביים דרייווער בין איך געווען אזוי צוחישט האב איך געכאפט מיסט קאסטענעס און שפעטער דארטן זיך אנגעהויבן צו פייפן פון אלע זייטן. האט ער געזאגט חברה איר ווייסט וואס די לימוד איז? אז מ'כאפט זיך אויף פון די תקיעות היינט אנהייב אלול שוין י ד אלול מ'מוז זיך היינט אויפוועקן נישט די לעצטע מינוט וועסט זיך אויפכאפן סוף סוף אלול קענסטו אנקומען דארטן מיט די מיסט קאסטענעס ווען ס'וועט פייפן דארטן וועסטו אריבערגיין כבני מרון און חלילה וחס. קענסטו דאך אנקומען דארטן מיט די מיסטקאסטן און עס קען חלילה וחס פייפן דארטן ביי די כבני ווען מ'וועט אריבערגיין כבני מרון איז די עצה יעצט ווען מען הייבט אן צו פייפן יעצט ארויסרייסן אלע מיסטקאסטענעס אלע מיסטקאסטענעס ארויס יעצט זיך אויפכאפן מען בלאזט דאך נישט סתם שופר מען בלאזט דאך שופר מ'זאל זיך געבן א כאפ אויף נישט מען האט זיך נישט אויפגעכאפט ביז היינט פיין אבער לאמיר זיך געבן א כאפ אויף נאך אלץ שטייט דאך דא דריי וואכן פאר ראש השנה מען זאל נישט אנקומען צו ראש השנה מיט מיט אלע מיסטקאסטענעס און עס הייבט אן די אלע רויטע לעמפלעך און אן צו פייפן חלילה פאר אלע רבי אויף דעם איז טאקע די תפילות אויך, די מאירי ברענגט דאך אין חיבור התשובה, פארוואס איז מען מתפלל חודש אלול? זאגט סליחות, וואס איז חודש אלול? זאגט די מאירי דארטן די לשון, ער האט א לשון, ער זאגט עס אין חיבור התשובה מאמר השני פרק א', זאגט עס אויפן פסוק דירשו השם בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב, זאגט ער אזוי, ובדרש אמרו ז"ל על ענין היותו קרוב שראוי לכל אדם להשתדל קודם ראש השנה בהפצר תפילות אסאך תפילות כדי שייכנס בראש השנה בטהרת הלב אריינגיין מיט א ריינע הארץ אין ראש השנה מיט א ריינע הארץ דאס איז די תפילות א שטייגער יעדע זאך מען זאגט לדוד השם אורי צוויי מאל א טאג ער האט א לשון ווי די סידור האר"י זאגט דעם לדוד השם אורי די סידור הפשפש איז סידור ארי. ער האט א לשון וויאזוי ער זאגט כל האומר מזרח הוא ז' לדוד ה' אורי ואישי מראש חודש אלול עד אחר שמחת תורה ערב ובוקר דבר יום ביומו אזי אם מבטח שמוצא שנותיו בטוב ויערב לו אזי אם מבטח שמוצא שנותיו בטוב ויערב לו ואפילו גזירה רעה כתיבה על האדם מן השמים יוכל לבטל מיט דעם מזמור

די עיקר זיך געבן א שאקל, זיך געבן א ריר. זי זאגט צו אלע מוסר זאגן, ס'איז געווען אמאל א מלך וואס ער פלעגט שטענדיג, ער האט געהאט איינמאל א יאר צען טעג פלעגט ער באזוכן פשוטי עם, גיין א באזוך, ער האט געוואלט זען וואס מ'דארף פאררעכטן, ער האט באזוכט צען טעג א יאר האט ער באזוכט ביי צען מענטשן. און ווי אזוי איז דאס געגאנגען? די אלע מענטשן וואס האבן געקריגן דעם וויזיט, דעם וויזיט, האבן קריגן דרייסיג טעג פריערט א הודעה, דער מלך גייט ביי דיר באזוכן, דער מלך גייט ביי דיר באזוכן, און זיך וויסן צו גרייטן, צוגרייטן דעם הויז, דרייסיג טעג, צען טעג א יאר פלעגט ער גיין באזוכן, די, די חברה וואס האבן געקריגט א, געקריגן א וויזיט, האבן קריגן דרייסיג טעג פריערט א הודעה. איז געווען, זאגט ער, אמאל איינער וואס, וואס האט געקריגן די הודעה, איז געווען א פארפאלק, א אלטער מיט א אלטיטשקע א זקן וזקנה זיי האבן געוואוינט אין א אלטן בונקער דארטן א בונקער דער מלך גייט זיי באזוכן ער הייבט זיך אויף אינדערפרי ער זעהט אזא בריוו דער מלך גייט אים באזוכן האט ער געזאגט פאר זיין רעבעצן ער זאגט אה דער מלך גייט דא באזוכן די ווענט האט מען שוין זיבעציג יאר נישט געקאלעכט די פענסטער צעשאסענע פענסטער וואס מען קלעבט עס צו מיט פאפירלעך און מיט שברי עצים קלעבט מען עס צו. די בענקלעך דארטן אין שטוב, איז איינער וואס איז נישט געווען צוגעוואוינט איז גלייך געטראסקעט, מען דארף וויסן ווי אזוי צו זיך צו האלטן ווען מען איז געזעסן אויפן בענקל, און ווער רעדט אויפן טיש, א שולחן אשר לו ארבע רגליים וואס קיין פיס האט נישט געראטן צום צווייטן. מען מוז דא זיך נעמען אין די הענט זאגט ער איר, ער זאגט פאר זיין רעבעצן, למעשה אזוי, מען גייט ברענגען די ערשטע זאך מארגן א קאלעכער, ער גייט דא קאלעכן, שיין קאלעכן, אבער נישט סתם אזוי איין גאר שיין, ווייטער גייט מען ברענגען. א גלעזער, מען זאל מאכן שיינע גלעזער יקרים ונוצצים, איך גיי באשטעלן א נייע טיש און בענקלעך, פרעגט אים זיין רעבעצין איך שריי דיר שוין דרייסיג יאר אז מען דארף עס מאכן אבער דו זאגסט דאך די גאנצע צייט כסף מנלן ס'איז נישטא קיין געלט, וויאזוי פלוצלינג דא געלט? האט ער געזאגט וואס הייסט מען גייט נעמען א הלוואה, מען מוז דאך פאר די מלך גייט קומען, זאגט אים איך פארשטיי נישט אז די מלך גייט קומען אויף א האלבע שעה וועגן דעם מוזטו באצאלן א הלוואה דרייסיג יאר? די מלך וועט קומען צו זען וויאזוי מען וואוינט דא, וואס איז, דו מיינסט די מלך ווייסט נישט וויאזוי מען וואוינט דא? וואס איז? האט ער איר געזאגט ביסט נישט גערעכט, דאס איז אלץ גוט ווען דער מלך קומט פלוצלינג, אבער אז דער מלך האט געשיקט א הודעה דרײַסיק טעג פריער איז טייטש ער וויל יא דער מלך מען זאל זיך צוגרייטן, איז ממילא דארף מען זיך יא צוגרייטן, ס'איז נישט ריכטיג האט ער געשיקט דרײַסיק טעג פריער האט זי אים געזאגט נישט ריכטיג.

די פענסטער, די צעשאסענע פענסטער, העט מען פארמאכן די צעשאסענע פענסטער מיט ציורים, שיינע געמאלענע ציורים העט מען לייגן ביי די פענסטער. די בענקלעך, מען זאל נישט אראפפאלן, מען זאל מקרב זיין נאנט צו די טיש, מען וועט אריינלייגן אין טיש די בענקלעך, אויפן טיש העט מען לייגן א גרויסע טישטוך, עס וועט נישט קאסטן קיין געלט. אבער איין בענקל מוז מען צוגרייטן ווייל די מלך דארף זיך זעצן, חלילה וחס ער דארף זיך זעצן אויף איין בענקל ער וועט אראפפאלן און השם ישמרנו, איין בענקל דאס קענסטו נישט אפנארן, דאס קענסט נישט לייגן קיין ליילעך, אויפן וואנט שווארצע וואנט קענסטו לייגן א ליילעך, אויף די פענסטער קענסטו לייגן א ציור, אבער איין בענקל מוז מען צוגרייטן ווייל ער וועט זיך זעצן ער קען דאך אראפפאלן. זאגט ער אזוי, דער מלך מלכי המלכים קומט אראפ צו אונז אידעלעך פון ראש השנה ביז יום כיפור די צען טעג, ער קומט אראפ צו אונז א וויזיט, דער מלך שיקט אונז א הודעה דרייסיג טעג פריערט איך קום צו ענק א וויזיט, איך קום צוריק פון ראש חודש אלול איך קום צו ענק א וויזיט, מיינט איינער נו ווי אזוי קען איך זיך צוגרייטן פארן מלך, ווי ווי, איינער וויל פון דיר זאלסט טאנצן אין זיבעטן הימל, מען דארף נישט קיין זיבעטן הימל, ער וויל פון דיר איין זאך אבער גרייט אים צו א בענקל, א בענקל גרייט אים צו. ער קומט דאך אריין דא צו דיר, גרייט אים צו א בענקל, לפני ה' כי בא לשפוט את הארץ, ער קומט דאך דא אראפ, א בענקל, מען בעט דיר נישט צו גרייטן קאלעכן מיט דאס מיט יענץ, אבער גרייט צו א בענקל, מען מוז זיך עפעס נעמען, א בענקל, יעדער איינער ווייסט גוט גוט וואס ביי אים א בענקל איז, ער גרייט זיך צו א בענקל, לפני ה' כי בא לשפוט את הארץ, גרייט זיך מיט דעם בענקל גרייט צו, בלייב נישט דער זעלבער, דער מלך האט געשיקט א הודעה אז ער גייט דא קומען.

אנהייב אלול האט געקריגן דא א פריחה אויף די הענט, ס'האט אנגעהויבן דא אזא פריחה, איז די טאטע מאמע האבן געבעטן צו גיין צו א דאקטאר, און ער גייט נישט ארויס פון בנין, ער האט מורא שמירת עיניים ס'איז ביי אים א קבלה, האט מען געזאגט ס'קען נתפשט ווערן אויפן גאנצן קערפער, מ'דארף דאך עפעס אדעתא דהכי לא נדרת, ער גייט צו א דאקטאר, ער האט נישט געוואלט צו גיין ס'איז א קבלה, די עלטערן האבן געהאט א ראש ישיבה,

א מקבל א קבלה, ווי א דאקטער פון בראזיל איז אנגעקומען צו אים, און ער איז געקומען וועגן דעם ראש ישיבה, און דער ראש ישיבה האט אים נישט געדארפט, ער האט געוואלט בודק זיין דעם ראש ישיבה, האט געפילט אחריות, ווייל ער האט געזען ביי אים עפעס, און ער האט געפילט אחריות, און ער האט אים געוואלט בודק זיין, און דער ראש ישיבה האט אים נישט געדארפט, ער איז געקומען וועגן דעם בחור, וואס הייסט דאס א בחור איז מקבל א קבלה, א איד איז מקבל א קבלה חודש אלול, ער וויל נאנטער ווערן צום אייבערשטן, גרייט אים צו א בענקל, דער אייבערשטער זאגט גרייט מיר צו דא א בענקל, גרייט מיר לפני ה' כי בא לשפוט את הארץ, גרייט צו עפעס א בענקל דא, בלייב נישט דער זעלבער. כאילו א בחור, איך האב מקבל געווען, נו, די ערשטע געדאנק, צום דאקטער זיין די ערשטע, ווי האט איינער געפרעגט דארטן, ר' משה פאשאנדאזע, האט אים געפרעגט דארטן, האט אים געפרעגט וואס הערט זיך מיט דיין קבלה, דו שטייסט דאך אין די קבלה, האט אים געזאגט ס'איז תלוי, תלוי לויטן מצב, לויטן מצב רוח, ס'איז תלוי, האט אים געזאגט דער וואס שטייט כי קללת אלוקים תלוי, אז ס'איז תלוי איז עס א קללה איז עס, א קבלה דארף זיין ביזן סוף. א קבלה דארף זיין ביזן סוף, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרין, און מי מטהר אתכם. מה מקווה מטהר את הטמאים. אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל, רבותי, עד שמירת עיניים, דער רא"ש זאגט מזל אלול בתולה, א רא"ש אין פרשת בראשית, א מורא'דיגע רא"ש, רבותי, אין ראשונים, רא"ש, וואס איז דאס מזל אלול בתולה? ער זאגט אזוי, איז דאך ידוע אז סוף פרשת בראשית ווען די מלאכים זענען אראפ, ווען די מלאכים זענען אראפ, זיי האבן דאך, עס האט דאך נישט געטויגט, זייער נישט געטויגט. וכשירדו המלאכים, זיי זענען צוגעגאנגען צו א בתולה און זיי האבן געוואלט, אמרה הבתולה, לא אשמע לכם אם לא תעשו הדבר הזה, נאר שתתנו לי כנפיים שלכם, נאר בתנאי ענק גיבן מיר די כנפיים. זענען צוגעגאנגען צו די בתולה האט די בתולה געזאגט נאר אויב ענק גיבן מיר די כנפיים כמו שנאמר שש כנפיים לאחד נתנו לה כנפיים זאגט דער רא"ש זיי האבן איר געגעבן די כנפיים און דעמאלטס מיד פרחה לשמים זי איז געפלויגן אנטלאפן פון די עבירה מיט די כנפיים ארויפגעלאפן אין הימל ונמלטה מן העבירה

זי געזאגט נאר אויב ענק געבן די כנפיים, און ווי זיי האבן געגעבן די כנפיים די מלאכים, האט זי גענומען די כנפיים און געגעבן א לויף, און זי איז אנגעקומען ביז צום כסא הכבוד, פרחה לשמים זאגט דער רא"ש ונמלטה מן העבירה ואחזה פני כסא, געהאלטן דעם כסא הכבוד, ווען א מענטש אנטלויפט פון א עבירה וועמען ער האלט אן, דעם כסא הכבוד האלט ער דעמאלטס אן, ואורך הזקנה כ ז, והקדוש ברוך הוא פרס עליה עננו וקיבלה, וקבעה במזלות והיינו מזל אלול בתולה, און וואס איז מיט די מלאכים? זאגט דער רא"ש, די מלאכים זענען געבליבן דא, זיי האבן שוין נישט געקענט ארויפגיין, זיי האבן נישט קיין כנפיים. נאר ווען זענען זיי ארויף געגאנגען? והנה מלאכי אלקים ביי יעקב והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו, פארוואס שטייט עולים פאר יורדים, דאך קודם יורדים און נאכדעם עולים? דאס איז געווען לויטן רא"ש עולים קודם און שפעטער יורדים, ווייל זיי האבן נישט געקענט ארויף גיין, זיי האבן נישט געהאט קיין כנפיים, פארשטיין דעם מזל פון דעם חודש זיין א בורח מן העבירה, זיין א בורח מן העבירה.

פונקט ווי א זב שראה קרי איז אפילו די טבילה איז דאך נישט מטהר פון טומאת זיבה, אבער ס'איז מותר טוהן די טבילה ווייל ס'איז מטהר פון טומאת קרי, זאגט ער אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל דו זאלסט טוהן וואס דו קענסט יא אפילו דו קענסט נישט אלעס טוה וואס דו קענסט יא טוה אין די צוגעהער אין אזא הייליגע חודש אזא דערהויבענע חודש טוה אין דעם ליג אין דעם מען רעדט איבער די ספורנו, די ספורנו זאגט די וואך לא יהיה לך בביתך, איפה ואיפה, זאגט ער א וואס א, ביי סוף פרשה וועגן משקלות, זאגט ער אז די תורה זאגט נישט נאר מען טאר נישט, מען טאר נישט משקר זיין אין משקלות, נאר מען טאר עס נישט האלטן אפילו אין שטוב די כלים, ער זאגט ס'איז א איסור דאורייתא צו האלטן אין שטוב, זאגט די ספורנו אזוי, אחר שהזכיר דרכי השראת שכינה בישראל, הזהיר שלא בלבד שונא הקל את עיוות הדין, דער אייבישטער נישט נאר האט פיינט די עיוות הדין, אבל ישנא גם כן המחזיק בכלים מוכנים לעשות עוול. איינער וואס האלט די כלים האט דער רבונו של עולם פיינט, כי תועבת השם אלקיך כל עושה אלה ושצריך להרחיק אותם הכלים פן תגעל נפשו אותנו, דער אייבישטער זאל אפהיטן וצריך להרחיק אותם הכלים פן תגעל נפשו אותנו כאמרו כי תועבת השם אלקיך כל עושה אלה. דארף איך היינט נישט מסביר זיין וואסערע כלים מען רעדט. אויף די האלטן די כלים. ווי זאגט רבי יענקעלע גאלינסקי אמאל א זיס ווארט. מען זאגט ס'איז געווען אמאל איינער וואס איז געווען א ביטערע שיכור. לא עלינו. ער איז געווען כל כולו אין דעם פלעשל בראנפן. ווי ער איז געגאנען בשבתו בביתו בלכתו בדרך בשכבו ובקומו האט זיך נישט געדרייט אן קיין פלעשל קאניאק. ביז ס'האט אים מזיק געווען שטארק צום געזונט. און בממון אויך. ער איז געווארן א שווערע בעל חוב. ביז ער האט מקבל געווען ער מוז ער מוז מפסיק זיין אבער ער קען נישט ער קען זיך נישט מנתק זיין וואס טוט מען אויב ער קען נישט האט ער מקבל געווען ער קען נישט מקבל זיין נישט טרינקען קען ער נישט ער האט מקבל געווען אז ער האט מקבל געווען אז ער טרינקט נישט ער גייט טרינקען נאר נישט אליין ער טרינקט נאר מיט נאך איינעם ממילא וועט עס ממעט זיין דעם שיעור וויפיל מען טרינקט ווייל מיט נאך איינעם נישט שטענדיג

האט ער געזאגט וואס איז ווי זאגן קומט אזא גאונות ס'איז דא נאך איינער פון ווי קומט אזא גאונות ווייסט פארוואס ווייל די גלעזער ווען די פלאש וויין וואלט געווען אין שאפע וואלט עס נישט געווען ווייל דאס איז געווען אינדרויסן די גלעזער ממילא האט עס געברענט און געברענט פו ביז ווי השם ישמרנו אבער ווען דאס איז באהאלטן אין שאפע וואלט עס נישט געווען זאגט ער דאס איז אויך א גדר אין יראת שמים א גדר אין יראת שמים ס'אזא גאונות האט געטראפן נאך איינעם ס'א גאונישע מחשבה אין חו די אלע גאונות קען איינפאלן אז ווען ס'איז נישט פארמאכט דאס זאגט די די די ספורנו די וואך אז דאס דארף זיין יא טאר נישט זיין אין טאר נישט זיין בכלל דאס אלעס דינג רבותי עם השם חזקו ונתחזקה זיך מחזק זיין מיט א שמחה עס וועט יעצט מ'איז זיך מ'איז זיך מחזק, מ'טרעפט זיך מיט מלא השתוקקות אין אזא גרויסן חודש, אני לדודי ווען ס'איז דא אזא אהבה פון בורא עולם צו אונז, אני לדודי, מעורר זיין דעם אהבה, די מעורר זיין דעם השתוקקות, דער הייליגער חתם סופר זאגט יענע וואך וכי יבוא הלוי, מאחד שעריך מכל ישראל אשר הוא גר מכל ישראל אשר הוא גר מאחד שעריך מכל ישראל אשר הוא גר שם, ובא בכל אות נפשו. אל המקום אשר יבחר ה' ושרת בשם ה' אלוקיו ככל אחיו הלווים. זאגט ער אזוי, אז מען רעדט דא אשר הוא גר שם, מען רעדט דא איינער מ'איז גאר מרוחק, מ'האט זיך נעבעך אזוי דערווייטערט פונעם אייבערשטן, מ'איז גאר מרוחק אלס פרוי, האט זיך אזוי דערווייטערט, אבער ובא בכל אות נפשו, ער שרייט אייבערשטער אבער איך וויל, בכל אות נפשו איך וויל, דער הייליגע מחשבה וואס ער שרייט צום אייבערשטן איך וויל, זאגט ער ושרת בשם השם אלוקיו זאגט דער חתם סופר ככל אחיו הלוים ס'איז ווי אלע עובדי השם דאס הייסט, דער געשריי צום אייבערשטן איך ווייס איך בין ווייט, זאגט ער וכי יבא הלוי מאחד שעריך מכל ישראל אשר הוא גר שם און נעבעך אזוי ווייט, אבער ובא בכל אות נפשו ער שרייט אייבערשטער איך בין ווייט אבער איך וויל נתקרב ווערן אני לדודי. איז דאס איז ושרת בשם השם ככל אחיו הלוים, דארט מורא'דיגע לשונות זאגט ער פון אלע עובדי השם אויפן גרעסטן פארנעם, די השתוקקות, די רצון, אם תמצאו את דודי מה תגידו לו שחולת אהבה אני, דעם אהבה, דעם דעם שרייען צום אייבערשטן ער וויל נתקרב ווערן, א סורו ממני מרעים, א שאקל א ריר זיך געבן, און די פוסקים זאגן אין הלכות יום הכיפורים דאך א.

א חודש אויף חדש המוצא, מוצאי שבת וועט זיין א חודש מוצלח, אין פוסקים ווערט געברענגט דארטן אז א א שערי תשובה ברענגט עס באר היטב אז ס'איז געווען איינער וואס האט אים געכאפט א חבורה פון שודדים, מ'האט אים געוואלט ארלעדיגן, מ'האט אים געוואלט הרג'נען, האט זיך דערמאנט ער האט נישט געמאכט קיין קידוש לבנה, האט ער געבעטן ער וויל נאר מאכן קידוש לבנה. ער האט געמאכט דעם ברכה קידוש לבנה און שפעטער כשם שאני רוקד שטייט דאך מען זאל זיך אויפהייבן, א רוקד, האט ער געגעבן א טאנץ און דעמאלטס האט אים אויפגעהויבן א רוח סערה האט אים א פארווארפן ערגעץ אנדערש און ער איז געראטעוועט געווארן. די פוסקים ברענגען די מעשה קידוש לבנה, א מורא'דיגע סגולה. על כל פנים די קידוש לבנה פון תשרי, ווען מאכט מען פון תשרי? איז די רמא ידוע אז די רמא זאגט אז מען זאל עס מאכן, אזוי פירט זיך רובא דרובא וועלט פירט זיך אזוי, אום מוצאי יום הקדוש, פארוואס? מען זאל עס מאכן מיט א שמחה מוצאי יום הקדוש? ס'איז דא פוסקים וואס האלטן פאר יום הקדוש, פארוואס? די פוסקים וואס האלטן פאר יום הקדוש, ווייל עס זאל זיין נאך א זכות פאר יום כיפור, עס זאל זיין נאך א זכות פאר יום כיפור. זאגט די לבוש, זאגט די לבוש, וואס איז טאקע די פשט אין רמא? די רמא זאגט מ'זאל מאכן בשמחה, אבער אבער מ'וויל דאך האבן נאך א זכות פאר יום כיפור, וואס איז דען מיט א זכות פאר יום כיפור? זאגט די לבוש א מורא'דיגע ווארט, לבוש זאגט דארטן אז די עצם זאך אז דער מענטש האט השתוקקות, עשרת ימי תשובה איך גיי עס מאכן יום כיפור, מוצאי יום כיפור מיט א שמחה, דער השתוקקות איז די גרעסטע זכות פאר יום כיפור, דער השתוקקות, א מענטש זאגט איך קען נאך נישט מאכן קידוש לבנה, איך קען נאך נישט מאכן, אבער איך ווארט, איך גיי עס מאכן מוצאי יום כיפור, בשמחה, די השתוקקות איז די גרעסטע זכות פאר יום כיפור, כ'מיין צו זאגן א מענטש איז ווייט פון אייבערשטן, אבער ער שרייט אני לדודי, ער שרייט צום אייבערשטן איך וויל נתקרב ווערן, ער שרייט צום בורא כל עולמים סורו ממני מרעים ואצרה מצוות אלוקי. און צו דאס איז דער דאס אליין איז מעורר די גרעסטע זכיות פארן מענטשן אויבן אין הימל. יא, רבותי, לאמיר נישט מאריך זיין, אבער לאמיר נאר זען דא, בקיצור נמרץ איז דא די וואך איז דא, אזוי די וואך איז אסאך לאוין, פרשת כי תצא דא, עשה'ס מיט לאוין, און לאמיר זען דא בקיצור נמרץ איין נקודה. מיר זעהן ווי די ראשונים האבן אנגעלערנט די עניינים דא. די ערשטע זאך איז דא, לאמיר גיין על סדר הפסוקים, שטייט לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך, והתעלמת מהם, הקם תקים עמו. ער האט א לשון, לאמיר אננעמען מיטן של"ה הקדוש. וואס הייסט הקם תקים עמו? ער האט דעם לשון. זאגט ער די מצוה איז להקים משא לאדם, העלפן אנלאדענען לאדם או לבהמה, שנאמר הקם תקים עמו. און. או להוריד את המשא, אראפ נעמען א משא, שנאמר, עזוב תעזוב עמו. טעמי מצוות אלה, זאגט דער של"ה הקדוש, לכוף יצרו, אף על פי שהוא שונאו, אפילו ער איז א שונא, חומל עליו, ומצטער בצערו, ומשתדל להצילו. שנאמר, ואם ואומר. יעצט זאגט דער, זאגט דער של"ה הקדוש, וואס איז טייטש עזוב תעזוב עמו? וואס מיינט דאס עמו? זאגט דער של"ה הקדוש, וואס מיינט דאס עמו? כלומר,

וויפיל מען דארף לערנען די צער בעלי חיים, אכטונג פאר מענטשן, גיב אכטונג, וויסט איין וואס פילט יענער, יענער פילט האסט אים נישט געגעבן, וואס בין איך שולדיג, אים דמיונ'ט זיך, ס'איז סתם א דמיון, איך בין שולדיג אז ער איז א חמור און ער מיינט אז דער שור עסט נאך אמאל, ס'איז דאך א דמיון פונעם חמור, ס'איז דאך א דמיון פונעם חמור, ניין? ס'איז דאך א דמיון זיינער, זאגט די תורה, יא דו ביסט שולדיג, זאלסט אכטונג געבן אז דער חמור זאל נישט האבן קיין צער. איז על אחת כמה וכמה זאגט דער חינוך ביי מענטשן שיש להם דעת משכלת לדעת יוצרם ביי מענטשן איז אוודאי אכטונג געבן אז ער זאל נישט האבן קיין עגמת נפש יענעם זאל זיך נישט דמיונען אז דו האסט א צווייטן געגעבן נאכאמאל דארפסט אכטונג געבן ווייל אפילו ביי חמור ביי בעלי חיים ביי חמור אכטונג געבן וואס איך האב נישט געגעבן פארן שור צוויי מאל נאר דער חמור זאל זיך נישט דמיונען דארפסט אכטונג געבן אז ס'זאל נישט אויסקומען קיין דמיון פארן חבר דיינעם אז דו האסט אים געטשעפעט אז דו האסט פארן צווייטן געגעבן מער

כי טעם מצוה זו ענין צער בעלי חיים זאגט ער כי ידוע שיש למיני הבהמות ולעופות פאר די בהמות און עופות האבן דאגה גדולה לשכון עם שאינו מינם זיי האבן א גרויסע דאגה לשכון עם שאינו זיי קענען נישט זיין מיט איינער וואס איז נישט זייער מין וכל שכן לעשות עמהם מלאכה איז אוודאי שווער וכמו שאנו רואים בעינינו באותם בעלי חיים שאינם תחת ידינו כי כל עוף למינו ישכון ממילא איז ביי זיי א שווערע זאך אז שור וחמור צוזאמען זענען נישט זאגט דער חינוך ער האט יעצט געהערט זאגט ער די תורה רעדט נישט איבער בהמות וכל חכם לב יקח מזה מוסר שלא למנות בשום דבר שני אנשים הרחוקים זה מזה בטבעם או משונים בהנהגתם כמו צדיק ורשע הנקלה והנכבד דארפסט נישט שטעלן צוזאמען אויף א פלאץ ווייל שאם ראינו שהקפידה התורה על הצער שיש בזה לבעלי חיים שאינם בני שכל, איז כל שכן בבני אדם אשר להם נפש משכלת לדעת יוצרם, איז אוודאי דארפסט אכטונג געבן שטעלט זיי נישט צוזאמען, אז די תורה האט מקפיד געווען שור וחמור ווייל זיי האבן צער פון דעם זענען נישט די זעלבע מין, איז איז אוודאי מענטשן וואס זענען משונים בהנהגתם שטעלט זיי נישט צוזאמען, פארט זיי נישט צוזאמען, מאכט נישט קיין עגמת נפש מענטשן. בקיצור ווי זיי לערנען אפ דורך די ראשונים גיב אכטונג מאך נישט קיין עגמת נפש אפילו זאל זיך נישט יענעם דמיונ'ען אפילו יענער אפילו ס'איז נישט ריכטיג יענער האט נישט שום קיין דמיונות דו זאלסט אכטונג געבן יענער האט נישט שום קיין דמיונות יא ווי זאגט מען אין שלחן ערוך שטייט אין סימן כג אז מ'גייט אריין אין בית החיים דארף מען אכטונג געבן די ציצית אריינלייגן אינעווענדיג יא פארוואס ווייל לועג לרש ווייל די בית עלמין זיי קענען נישט האלטן קיין ציצית זיי נישט קיין לועג לרש זיי האבן געזאגט ווען דו גייסט אריין אין בית מדרש אויך נישט קיין לועג לרש דארף נישט אלע דארפן וויסן דיינע אלע מעלות, דו האסט דאס און האסט יענץ, יענער דארף זיך שטעכן די אויטן אויגן, דער בעלזער רב זכרונו לברכה האט געזאגט אז א איד טאר זיך נישט משבח זיין מיט זיינע קינדער לעבן מענטשן ווייל אמאל קען זיין יענער האט צער גידול בנים יענער קען האבן עגמת נפש און ער זאל זיך נישט משבח זיין מיט זיינע קינדער, זיי נישט קיין לועג לרש, גיב אכטונג אויף יענעמס הרגשות, דאס איז די מצוה, אכטונג געבן אויף יענעמס הרגשות.

חודש אלול, כ'מיין צו זאגן, די געדאנק איז להסיר כל טינא בלב, הייב נישט אן קלעכענען אריינען ווען דו האלטסט נאך עפעס אזעלכע טינות בלב דא. חודש אלול, רבותי, איך גיב מיר א שאקל אביסל. ווי האט ער געזאגט דארטן? איינער געווען ממחרת פורים, צומארגנס פון פורים, האט זיך איינער משוגע געמאכט דארטן, און איינער האט אים אנגעשריגן, וואס מאכסטו זיך משוגע? זאגט ער, איך האב נעכטן געמאכט די זעלבע זאך און קיינער האט מיר גארנישט געזאגט. נעכטן איז געווען פורים, אבער היינט איז נישט פורים. א גאנץ יאר ווייסט ער, אבער היינט איז אלול, מעג זיין נארמאל, זיך פירן אנדערש ווי מענטשן, ס'דאך היינט חודש אלול. היינט מעגסט ווערן נארמאל. נעכטן פורים, היינט נישט. היינט וויסן, דו ווילסט דאך זוכה זיין צו א קרבת אלוקים, כאפ אריין. כאפ אריין, ס'איז דאך אזעלכע גרויסע זמנים. די וועלט זאגט האי עלמא כבי הילולא דמיא. וואס איז כבי הילולא דמיא? איינער אמאל אריינגעגאנגען צו א, איינער האט עפעס געלאדענט דעם צווייטן, איך מאך חתונה, וועסט קומען צום חתונה? ווען מאכסטו חתונה? זאגט ער זונטאג. אה, זונטאג קען איך נישט. מאנטאג, איך קען קומען מאנטאג? די וואס מאנטאג זונטאג מאך איך חתונה זאגט יעדער איינער האט זיך זיין זונטאג יעדער איינער האי עלמא כבי הילולא דמיא די וועלט פון יעדער איינער האט זיך זיין זונטאג רבותי זיין חתונה וואס די עת רצון די עת רצון וואס אונז האבן אין חודש אלול זיין זונטאג לאמיר עס אריינרייסן אריינכאפן זאכן בין אדם למקום סיי בין זאכן בין אדם לבריות נו האט ער געזאגט די ייטב לב אויך געווען די יארצייט שבת האט געזאגט אויף דברים דברים ואתחנן עקב ראה שופטים תצא תבוא נצבים וילך האזינו ברכה האט ער געזאגט אלה הדברים אשר דיבר משה דאס האט משה רבינו געזאגט צו כלל ישראל ואתחנן איך בעט זיך ביי ענק עקב ס'איז סוף יאר ראה שופטים גיב א קוק מען גייט באלד משפט'ן כי תצא כי תבוא מען גייט ארויס פון תשפ א קומט אריין אין מען גייט ארויס פון פ' א גייסט אריין אין פ' ב איז אינמיטן איז אתם נצבים היום כלכם מען שטעלט מען זיך אוועק מיטן פנים צום כסא הכבוד וילך האזינו ווען דאס וועט ארויסגיין די הייליגע טעג זאל עס אריינגיין אין דיר אז ס'איז געווען א ראש השנה יום כיפור וויאזוי איז א ברכה? דאס איז די ברכה פון א יעדן, אז ס'זאל בלייבן די הייליגע טעג, מען האלט יעצט אין די פערציג טעג, אריינארבעטן אין אזעלכע טעג, אריינארבעטן טאקע בין אדם למקום, און טאקע בין אדם לבריות אויך, מ'האט דערמאנט פריערט ביי רב דוד'ל, און רב דוד'ל איז געווען א מעשה נורא, ער איז געזעצן אמאל, ס'איז די פחד אין ירושלים, דאך געווען חודש אלול, דאך געווען בכלל, און ווער רעדט עשרת ימי תשובה, און ווער רעדט ערב יום הקדוש, ער איז געזעצן ערב יום הקדוש,

אריינגעגאנגען זעהן וואס דא טוט זיך, מען זיצט און מען לאכט דארט, ס'דא גאנצע צושאסענע צובראכענע אידן שבורי ברי שברים, מען זיצט און מען לאכט דארטן, מען לאכט אבער דארטן, איז ער צוגעגאנגען צו רבי דוד'ל האט ער, באוויזן דעם זייגער, רבי, א שעה צו כל נדרי, וואס טוט זיך דא? ס'איז א שעה פאר כל נדרי, וואס איז דא די געלעכטער? האט רבי דוד אים געזאגט, רבי שמואל, הרב שענקער האט ער געזאגט, רבי שמואל, ווען א מאמע האט א בעיבי וואס ס'גייט וואקסן ארויס די ציינער, עס וואקסט ארויס ציינער איז דאך געפערליכע יסורים, ס'איז כמחט בבשר החי, יא, די קינד האט יסורים, די קינד שרייט און וויינט און טאנצט, נעמט די מאמע ארויס דעם בעיבי, נעמט ארויס און זי ווארפט אים, זי ווארפט אים ביז ער הערט אויף צו וויינען, זאל שוין לאכן, זי ווארפט אים, ביז ער וועט לאכן, האט ער מיר געזאגט, איר זעט די אידן דא, זי זאגט דאס זענען די ציינווייטיג פון שכינה הקדושה, מען דארף פון זיי ארויס נעמען א געלעכטער, די אידן זענען די ציינווייטיג פון שכינה הקדושה. ווי זיי זענען געווען פארנומען ווי די גרויסע פחד וואס דארטן איז געגאנגען פאר כל נדרי, האט מען געוואוסט וואס איז ציינווייטיג פון שכינה הקדושה, מיר משמח זיין א אידיש קינד, משמח זיין א אידיש הארץ אריינברענגען אין א אידיש הארץ א שמחה. אריינברענגען, דאס איז חודש אלול, יא, איך האב א פחד פון א חינוך וואס זאגט די וואך, און ער זאגט לא יבא עמוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבא להם בקהל השם עד עולם, מצרי קען קומען דור שלישי, א מצרי יא, און עמוני ומואבי נישט, וואס איז? מצרי האט משעבד געווען אפאר הונדערט יאר, וואס איז עמוני? פארוואס על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור? זאגט דער חינוך וואס איז די פשט אין דעם? זאגט ער משרשי המצוה כמו שמפורש בפסוק, על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים ואשר סחר אליך, הערט א לשון פון ראשונים פון חינוך, והודיענו הכתוב מזה.

אין א אנדערע זייט שטייט אין הלכה איינער וואס וויינט נישט פון אר"י הקדוש ידוע איינער וואס וויינט נישט ראש השנה יום כיפור אין נשמתו שלימה איז דארף מען זיין פרייליך מען דארף וויינען וואס דארף מען דא טוהן איז דער בית ראש השנה ס'איז א חתונה ביי א חתונה מ'טאנצט קאדאטשקעס פארן חופה חתן כלה וויינען וואס וויינסטו באלד גייט קאדאטשקעס וואס סתם וואס וויינט דער חתן ווייסט פארוואס ער וויינט מען גייט אריין לייגן צוויי מענטשן אין איין הויז איך ווייס נישט וואס דא גייט זיין מען דארף א ים מיט סייעתא דשמיא מען דארף א ים מיט סייעתא דשמיא איך ווייס נישט וואס דא גייט זיין. דאס איז ראש השנה. ראש השנה למעשה מען גייט ממליך זיין דעם אייבערשטן, ס'איז א מורא'דיגע שמחה, איך גיי ממליך זיין דעם אייבערשטן, אוי וואס וויינסטו? זאגט ער איך ווייס נישט וואס גייט זיין אין דער וועלט, אלץ גייט אריבער פון דאס ניי, דארף מחדש זיין אלץ איבער א נייעס, אלץ איבער א נייעס, ווי זאגט ער דא איז דא א צוקריצטע טיש, א צוקריצטע טיש, קיינער ווארפט עס נישט ארויס, איינער טראכט ארויסצואווארפן? ניין. אבער א נייע טיש קויפט מען נישט קיין צוקריצטע. עס איז ווערט א נייע יאר און דער באשעפער גייט אנקוקן יעדן מענטשן מיט אלע קריצן און מיט אלע שניצן, און ממילא פאר דערפאר איז מען זיך יעצט מחזק מיט א אוודאי מיט א שמחה, דער באשעפער וועט אונז געדענקען לטובה, לטובה ולברכה, בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, ווער איז געווען דארטן פון די רעבעס וואס האט זיך אויסגעדרייט ראש השנה האט געשריגן מי לא נפקד כהיום הזה, ווער איז די נאר וואס ווערט נישט געהאלפן אין אזא טאג.